ברוכים הבאים חשוב'ע און טייערע אידן, רייכע אידן, יעצטיגע רייכע אידן בלשון הווה, רייכע אידן בלשון עתיד, מ'האלט דא מיט, חיים עקשטיין, אונזער מומחה אין די סטאק מארקעט, וכל המסתעף, איז יעצט האלט מען דא ביי נומבער אכט, און ברוכים הבאים שלום עליכם רבי חיים, עליכם שלום ר' פנחס, ברוך השם, געוואלדיג, דער אייבערשטער העלפט ווייטער.
אקעי, סאו חיים, אונז האלט מיר ביי א פוינט ווי די קשיות קומען אריין, איך מיין איך זעה נאך וואס דו שיקסט מיר ווייטער, עס קומען אריין קשיות פלאריד יא, סאו איך מיין ס'איז צייט צו לאזן די עולם איבערנעמען די ריכטונג פונעם שמועס און זיי זאלן קאנטראלן וואו ס'זאל גיין. מסכים?
אז נישט וועט מען אונז דערטראנקען ווערן דא, סאו מען דארף גיין מיט די פלאו. אקעי, סאו איז אריינגעקומען א שיינע פאר שאלות פון וואס איך האב געזען וואס פרעגט וואס אפשענס איז, מסביר זיין אפשענס, סאו איך ווייס אז אפשענס מיינט אז איך קען טון דאס און איך קען טון יענץ, דאס איז אלעס וואס איך ווייס, איך האב אפשענס. איז וואס מיינט עס אבער בשייכות מיטן סטאק מארקעט?
יא, סאו אפשענס איז זייער א וויכטיגע חלק ווען ס'קומט צו די סטאק מארקעט, און ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען מער ווייניגער באקאנט מיט די סטאק מארקעט וויפיל זיי דארפן זיין באקאנט צו טון וואס זיי האבן צו טון אלס אינוועסטמענטס, אבער זיי זענען זייער ווייניג באקאנט אין די אפשענס מארקעט, און עס איז זייער זייער פארשטענדליך פארוואס, ווייל ס'זעט אויס זייער א קאמפליקעטעד מארקעט, און ס'איז א קאמפליקעטעד מארקעט, ס'קען זען ס'קען זיין ווי קאמפליצירט דו ווילסט עס מאכן אזוי קאמפליצירט קענסטו עס מאכן, און אויך קענסטו עס מאכן ווי גרינג דו ווילסט. אפשענס האט א נאמען אין די וועלט פון א פלאץ וואס מען געמבלט. וואס מען קען פלעין פשוט געמבלען, נעמען אריינלייגן געלט אויף א טשענס צו מאכן ריזיגע ריזיגע געלטער און מען קען אלעס פארלירן, און די אמת איז.
ס'הייסט אז ווען מ'רעדט פון אפשענס מיינט עס געמבלינג אדער נאך א נאמען פאר געמבלינג איז אפשענס? כ'האב נישט פארשטאנען. ניין, ווען מענטשן טוען זאכן אין די אפשענס מארקעט קוקט עס קוקט עס די וועלט אן. כאילו זיי געמבלען. אה אקעי, דאס הייסט אז ס'איז דא א גרויסע ריסק, ס'איז דא פון איין זייט א טשענס צו מאכן אסאך געלט, אבער ס'איז דא א גרויסע ריסק פון דערלייגן די גאנצע געלט.
עקזעקטלי, מ'קען מאכן א זייער אסאך געלט און מ'קען דערלייגן אלעס וואס מ'לייגט אריין. יעצט, די סיבה פארוואס ס'האט אזא נאמען איז ווייל ס'איז דא, די וועג וויאזוי רוב מענטשן זענען אינוואלווד אין די אפשענס מארקעט איז אויף אזא וועג. אין אנדערע ווערטער, בערך ניינציג ביז פינף און ניינציג פראצענט מענטשן וואס טאטשן די אפשענס מארקעט פארלירן געלט.
אה wow. סאו וואס איך וויל די ערשטע זאך ארויסברענגען איז וואס, אונז זעמער דאך א עם נבון וחכם איז ווען אונז זעמער זאכן וואס געשעט דארף מען אונז פרובירן צו אבזערווירן און פארשטיין וואס ס'גייט פאר און אויב מעגליך שמעקן דארט צו ס'איז דא עפעס א אפארטוניטי פאר מיך. סאו וואס איך מיין, פאר אונז גיימיר אריינגיין אין די פרטים, אפשר לוינט זיך צו רעדן פון די קאנסעפט פון פארלירן געלט, וואס מיינט עס מען פארלירט געלט אין די סטאק מארקעט, און ס'איז דא וועגן פון פארלירן געלט ווען זאכן גייט אזוי ווי אריין אין די איטער, לאמיר זאגן כ'האב הונדערט דאלער איך צינד אן א פייער און איך פארברען עס, וואו איז יעצט די הונדערט דאלער? די לופט. ערגעץ אין די ענערדזשי דרייט זיך ארום די זאך וואס איז געווארן פון א פעיפער פון הונדערט דאלער איז עס געווארן אש, איז עס געווארן אש און נאכדעם לופט און ס'פליעט ערגעץ אין די וואלקענעס, אפשר רעגנט עס ערגעץ אראפ, איך ווייס נישט. וואו, זייער פאעטיש. איך האב נישט געחלומט קיינמאל אז מען קען נעמען א פארלוסט, א געלט פארלוסט, און מאכן עס פאר א ביוטיפול פאעם. א שיר.
יא. אקעי. סאו, דאס איז וויאזוי מענטשן קוקן אן מען פארלירט געלט. אבער ווען ווען איינער פארלירט געלט אין די סטאק מארקעט, איז בעיסיקלי א טרענזעקשאן וואס איז א מאני טרענספער.
יא.
ס'איז געווארן געטרענספערט געלט פון דעם מענטש וואס האט עס פארלוירן. צו צו די צו די טאש פון די מענטש וואס האט עס פארדינט.
אקעי. סאו איך ווער זייער נייגעריג ווען איך הער זאגן אז ס'איז דא א זאך אין די סטאק מארקעט וואס פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן פארלירן, פאנג איך אן צו טראכטן אז ס'איז דא פֿינף פראצענט מענטשן, פֿינף ביז צען פראצענט מענטשן, וואס זיי האבן אויסגעטראפן א סטרעטעדזשי וויאזוי צו פארדינען געלט פון נײַנציק ביז פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן טוען.
וואו באהאלטן זיך די פֿינף פראצענט? וואו דרייען זיי זיך די חברה? ווי גוט איך קען דיך חיים ביסטו אהין געגאנגען? איך פרוביר מיך אריינצושטופן די נאז דארט וויפיל איך קען, און אסאך מאל געלונגט עס, אסאך מאל געלונגט עס נישט, אבער עטליסט ווייס איך ס'איז דא אזא זאך און איך ווייס וואו איך דארף מיך אריינשטופן, און איך ווייס וואס זענען די קאמאן זאכן וואס ווערן געטון פון די מענטשן, פון די פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן וואס פארלירן, און וואס זענען די קאמאן זאכן וואס ווערן געטון פון די פֿינף פראצענט מענטשן וואס פארדינען. און אז מען האט די הקדמה איז אסאך גרינגער צו רעדן פון די אפשענס מארקעט. אקעי. סאו אקעי, די הקדמה אין א ווארט, אז מען זאגט אז מען האט פארלוירן געלט אויף די סטאק מארקעט איז טייטש אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט פארלוירן אבער די געלט איז נישט פארלוירן געגאנגען נאר איינער האט דא אויכעט פארדינט. און חיים עקשטיין. האט זיך אנגעטון זיינע שפיאנאזש גלעזער און ער האט זיך באוואפנט מיט זיינע שפיר אפאראטן און ער האט זיך ארויסגעלאזט זוכן וואו דרייען זיך די חברה וואס האבן געמאכט דאס געלט און ער איז דא צוריקגעקומען אונז געבן א באריכט. וועלקאם צו חיים עקשטיין דער שפיאן, דערצייל אונז וואס דו האסט געזען אין יריחו. אה. סאו סאו די ערשטע זאך אונז גיימער עס מער נישט אנרופן מען פארלירט געלט אונז גיימער עס אנהייבן צו רופן א מאני טרענספער. אה. אקעי ס'ווערט געטרענספערט געלט. לאמיר רעדן געמבלינג אלס א סימפל משל מיט א לאטערי. מען גייט אריין אין א סטאר מען קויפט א לאטערי טיקעט, מען צאלט א דאלער מען באקומט א קארטל און מען קען באקומען מיליאנס אוו דאלערס יא? ווער מאכט באמת געלט דא? די מענטש וואס קויפט די לאטערי טיקעט האט אפילו א טשענס צו מאכן געלט? אונז ווייסן אז עס איז זייער זייער זייער א שוואכע טשענס אז די מענטש גייט מאכן געלט. די עיקר געלט גייט געמאכט ווערן פאר די גאווערמענט וואס פארקויפט די לאטערי, לאמיר עס אנרופן די מענטשן וואס קויפן די לאטערי זענען די פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן וואס זיי צאלן די דאלערס אדער די צוואַנציק דאלערס די הונדערט דאלערס צו קויפן א לאטערי טיקעט און זיי פארלירן על פי רוב געלט ווייל זיי האבן עפעס א חלום אז זיי גייען איין טאג מאכן אפשר געלט און די וואס מאכט עכט געלט איז די גאווערמענט, איי די גאווערמענט מאכט געלט פלעין פון פארקויפן א פלעינע צעטל פון איין דאלער יא, ווייל מיליאנס אוו מענטשן טוען עס, און זיי באקומען די אלע געלטער וואס זיי דארפן. עס מאכט זיך אמאל א יאר וואס זיי דארפן אויסגעבן עפעס געלט פאר א לאטערי אויכעט, און זיי באקומען סאך מער צוריק ווי זיי. בקיצור פאר יעדן מיליאן וואס זיי געבן ארויס האבן זיי געמאכט צוואַנציק מיליאן, עס איז געבליבן אין טאש. יא, ממש אזוי. סאו איינמאל דו פארשטייסט דאס, איז די זעלבע זאך מיט די אפשענס מארקעט, די מענטשן געווענליך וואס קויפן די אפשענס על פי רוב דערלייגן, און די מענטשן וואס פארקויפן די אפשענס על פי רוב מאכן די געלט. סאו פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן אזויווי איך האב געזאגט וואס קויפן אפשענס דערלייגן געלט, און די פאר די פאר פראצענט וואס איז איבער געבליבן וואס פארקויפן עס געווענליך זיי זענען די וואס זיי מאכן די געלט אבער ס'איז אסאך ווייניגער אטרעקטיוו סאך ווייניגער צוציענד ווייל זיי מאכן ווייניגער געלט פער טרענזעקשאן באט זיי האבן סאך סאך סאך א גרעסערע טשענס פאר סוקסעס און און סאך א קלענערע טשענס צו פארלירן ווי די וואס זיי קויפן עס. אקעי, סאו אפשענס איז א געוויסע ווי זאל מען עס זאגן, א בודקע אויפן מארק וואס רופט זיך סטאק מארקעט, מען פארקויפט דארטן א געוויסע פראדוקט, איך רוף עס אן מיט מיין זייער פשוטע דארפסמאן לשון, אבער וואס איז אפשענס למעשה?
יא, סאו וואס איז אפשענס איז די בעסטע וועג ווי אזוי איך האב געזען אז, איך מיין אין די אלע קורסעס וואס איך מאך, איך פלעג ווערן סטאק מסביר זיין אפשענס ווייל ס'קען זיין זייער א קאמפליצירטע זאך, און ס'האט מיך געדויערט א שטיקל צייט ביז איך האב אנגעהויבן צו כאפן. כ'ווייס נישט וואס האט מיר געדויערט אזוי לאנג, כ'מיין אז דו וואלסט עס אסאך שנעלער געכאפט ווי מיר, באט כ'האב אנגעהויבן צו כאפן אז ווען איך רעד צו אחינו בני ישראל איז די בעסטע שפראך וואס מען קען מסביר זיין יעדע זאך אלס א משל איז ריעל עסטעיט. כ'ווייס נישט, די עולם גייט אין בית מדרש, די עולם גייט אין מקווה, און מען ליינט די צייטונגען, און און כ'מיין אז ווייל יעדער איינער וואוינט אין ריעל עסטעיט, יעדער איינער דרייט זיך אין ריעל עסטעיט, און און אז ווען דו רעדסט צו א להבדיל א גוי איז נישט אזוי שטארק טונד אין צו אייביג כאפן וואס טוט זיך ארום זיך, ער כאפט נישט אז ער איז אין ריעל עסטעיט און די גאנצע ריעל עסטעיט מארקעט איז ער א חלק פון דעם, אבער אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט די עם נבון וחכם, דו דרייסט דיך ארום ריעל עסטעיט, דו שלאפסט אין ריעל עסטעיט און דו עסט פרישטאג אין ריעל עסטעיט און דו גייסט דאווענען אין ריעל עסטעיט און דיין מקווה איז אין ריעל עסטעיט, סאו וועגן דעם, די עולם כאפט ריעל עסטעיט זייער שיין, אפילו די נדבן וואס האט מנדב געווען די נייע ספרים שאנק אין דיין בית מדרש איז מסתם אויך אין ריעל עסטעיט, סאו יעדער איינער כאפט ווען איך רעד א משל פון ריעל עסטעיט, סאו איך מיין אז ווען מען רעדט פון די אפשענס מארקעט כדי עס צו סימפליפייען, צו מאכן די גרינגסטע געשמאקסטע

וואס איז ווערט א מיליאן דאלער, גייט אין די נעקסטע יאר בלייבן ווערט א מיליאן דאלער אדער אראפגיין? ארויפגיין צו איין פוינט פייוו מיליאן זיכער נישט. אזוי האלט ראובן. שמעון האלט אז ראובן ווייסט נישט בחייכון וביומיכון צו זאגן, ער האט אינפארמעישאן וואס ראובן האט נישט, ער ווייסט אז אין די בעק פון די הויז קומט ארויף א ריזיגע שאפינג מאל, און דאס גייט מאכן א ריזיגע זייער א שטארקע פארלאנג פאר עס, א דימענד, אז זייער אסאך מענטשן גייען וועלן קומען וואוינען דא, מען גייט זוכן ארבעטערס פאר די שאפינג מאל, און און און זייער אסאך גרויסע קאמפאניס קוקן אריין אין דעם, מען גייט, ס'איז זיכער אז די הויז גייט ווערן ווערט וואן פוינט פייוו מיליאן.
אקעי.
סאו נאטירליך וואס יעדער איינער פארשטייט איז אז שמעון גייט פרובירן צו קויפן די הויז פאר א מיליאן דאלער כדי אין די נעקסטע יאר ווען ס'גייט געשען די וואס ער האלט אז ס'גייט געשען ס'גייט ווערן ווערט איין פוינט פייוו מיליאן עט ער האבן געמאכט א האלב מיליאן דאלער פינף הונדערט טויזענט דאלער.
נישט שלעכט.
נישט שלעכט. זייער זייער זייער ווייט פון שלעכט. נאר דא איין גרויסע פראבלעם. וואס? ער דארף האבן א מיליאן דאלער. און נישט יעדער שמעון האט א מיליאן דאלער, איך קען אסאך שמעון'ס וואס האבן אבער נישט יעדער שמעון האט, און די פראבלעם איז אפילו לאמיר זאגן אז דו'עסט אים ענטפערן אקעי גיי נעם א מארגעדזש, די פראבלעם איז אז שמעון קען נישט קוואליפייען פאר א מארגעדזש, אדער לאמיר זאגן ער קען קוואליפייען פאר א מארגעדזש באט ער האט נישט קיין געלט פאר די דאון פעימענט, די צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער וואס ער דארף האבן.
בקיצור שמעון האט א מורא'דיגן געדאנק אבער ער האט נישט וויאזוי אנצוקומען אהין, ס'פעלט אים די געלט.
עס פעלט אים די געלט, ער ווייסט נישט וואס צו טון. אקעי. דא קומט אריין א מורא'דיגע מורא'דיגע איידיע וואס מען קען טון. לאמיר אפיר נעמען נאכאמאל ראובן. ראובן האלט אז די גאנצע איידיע פון די הויז זאל ווערן ווערט א מיליאן פייף איז דמיונות אויף טויזענט.
יא.
די הויז גייט נישט זיין ווערט מער ווי א מיליאן, און און ראובן האלט אז סגייט אפילו אראפגיין אין וועליו אויך, און ער האט א ראיה פון פון פון אקראס די סטריט וואס איינער האט געהאלטן א יאר צוריק אז סגייט ארויפגיין און סאיז נישט ארויפגעגאנגען סאיז אראפגעגאנגען און ער האט עס געקויפט פאר נײַן פֿופֿציק און דאס דאכט זיך איז נאך א שענערע הויז ווי די וואס יענער האט געקויפט פאר נײַן פֿופֿציק בקיצור ער האט א גאנצע גאנצע גאנצע

אקעי. קומט שמעון צו ראובן מיט א מורא'דיגע געדאנק. א גוט יאר רבי ראובן, כ'האב פאר דיך א הצעה פון א גוטע ביזנעס.
נו לאמיר הערן. מיין הצעה איז אזוי, זעסט די הויז דא? איך וויל זאלסט מיך געבן א גאראנטי אז אין די נעקסטע יאר, עני טיים וואס איך וויל, זאלסטו מיר פארקויפן די הויז פאר וואן פוינט וואן מיליאן דאלערס.

סתם מיט אזא סטעיטמענט בלי קשר וואס דא גייט פאר, אז געב מיר א גאראנטי, דו ראובן געב מיר שמעון א גאראנטי, אז אין דעם קומענדיגן יאר, סיי ווען ס'כאפט מיך אן, זאלסטו מיך קענען געבן א גאראנ זאלסטו מיך געבן א גאראנטי אז איך זאל קענען קויפן די הויז פאר וואן פוינט וואן. יא.
אקעי. וועסטו מיך פרעגן פון וואו זאל ער עס פארקויפן אויב ער אונט עס נישט?
יא.
און די תירוץ פאר דעם איז, זאל ער זיך גיין ברעכן קאפ, ער זאל עס גיין קויפן.
יא. ראובן נעמט זיך אונטער. ראובן האלט דאך אז די הויז גייט נישט זיין ווערט מער ווי א מיליאן דאלער, יא? יא. סאו וועסטו עס גיין קויפן פאר הונדערט פאר א מיליאן דאלער און מיך פארקויפן פאר וואן פוינט וואן מיליאן. יא. האסטו געמאכט הונדערט טויזנט דאלער. האסט נישט וואס צו דערלייגן דא. האסט נישט וואס צו דערלייגן? און וואס טוסטו אויב ס'ווערט א מיליאן טרי?

יא.
אקעי סאו א קלייניקייט א זייטיגע קשיא, און וואס געשענט אויב די הויז איז נישט ווערט וואן פוינט וואן, לאמיר זאגן ס'איז ווערט יעצט נאר א מיליאן, מוז שמעון, איך בין שמעון יעצט, מוז איך גיין יעצט קויפן די הויז?
ניין דו מוזט נישט ווייל דיין דיעל מיט ראובן איז אז אויב דו ווילסט עס קויפן פאר וואן פוינט וואן מיליאן

ווייל דעמאלטס קויפסטו עס ביליגער ווי די מארקעט וועליו. אקעי סאו לאמיך מאכן א פיצי סך הכל פון ביז דא, סאו ס'איז דא א הויז וואס קאסט יעצט א מיליאן דאלער, און איך הייס שמעון, איך בין איבערצייגט אז אין א יאר ארום אדער וויטין די נעקסטע יאר גייט עס שטייגן, די וועליו דערפון גייט ארויפגיין, סאו איך גיי צו ראובן און איך וויל פון אים א גאראנטי אז סיי ווען דורך די קומענדיגע יאר וואס איך וויל קויפן די הויז זאל איך עס קענען קויפן פאר וואן פוינט וואן מיליאן. קודם דאס איז די.
יא. אקעי. יעצט איך מוז עס נישט קויפן פון אים. נאר אויב איך וויל, דעמאלטס דארף מיר עס ראובן פארקויפן. סאו איך האב יעצט אן אפשן. איך האב א זכות צו קויפן די הויז פאר א געוויסן פרייז. איך האב נישט קיין הויז, און ווי פריער געשמועסט, איך האב נישט קיין געלט אויך נאך נישט. שמעון האט נישט די מיליאן דאלער, אבער שמעון האט יא א געוויסע זכות. ער האט א אפשן פון קויפן א הויז.
יא.
דאס איז אפשנס?
דאס ווערט אנגערופן א קאל אפשן. וואס מיינט א קאל? אז דו קענסט עני טיים קאלן, רופן, די הויז פאר א געוויסע פרייז. אין די פאל וואן פוינט וואן מיליאן.
סאו לאמיר צוריק קומען צו די ערשטע א נקודה פריער, שמעון וויל קויפן די הויז ווייל ער גלייבט אז די וועליו גייט ארויף גיין, אבער ער האט נישט די געלט, ער האט נישט די מיליאן דאלער. פון ווי קומט ער אויף מיט די געלט? האמיר נאכנישט געסאלווט די פראבלעם.
וועלכע געלט רעדסטו? פון די וואן פוינט וואן?
יא.
אה. ער דארף שוין יעצט מער, פריער האט ער געדארפט נאר א מיליאן. יא, סאו, עקסעלענט קוועשטען, עקסעלענט קוועשטען, די ענפער פאר דעם איז, למעשה האט ער יעצט א קאנטראקט, וואס די קאנטראקט זאגט אז ער קען קויפן די הויז עני טיים פאר וואן פוינט וואן מיליאן, און דאס איז א קאנטראקט וואס ס'קען ווערן געטרענספערט צו א צווייטן אויך.

איך גיב דיר עס פאר א מיליאן פייוו. זאגט לייבי נאו פראבלעם, וועם דארף איך געבן געלט? אה, ווייסט וועם? פֿיר הונדערט טויזנט גיב פאר מיך, און וואן פוינט וואן מיליאן גיב פאר ראובן.
אהא אהא, סאו האב מיר שוין געסאלווט די פראבלעם קודם אז שמעון האט געלט, איינס, און צווייטענס אונז פארשטיי מיר אויך ווי שמעון גייט דא מאכן געלט. יא. וואס איז מיט ראובן? פארוואס זאל ער עס טון? ער איז סתם געווען א גרויסע בטלן ראובן, דו ווייסט, חיים. ווייל ער גייט גאר, ער פארדינט נישט גאר, ער האט א גערנ, ער געבט א גערענטי אז ער גייט פארקויפן די הויז פאר שמעון פאר וואן פוינט וואן, און ער האט א, ער האט אסאך ברירות צו פארלירן, ווייל טאמער די הויז גייט למעשה ווערט ווערן וואן פוינט פייוו, גייט ער, ראובן, עס דארפן קויפן, כדי עס צו קענען פארקויפן פאר שמעון, דארף ער עס קודם קויפן.

אה, סאו דאס מיינט אז ראובן זאל געבן די גערענטי פאר שמעון, דארף שמעון געבן געלט פאר דעם.
אקעי. און דאס מיינט אויך אז אויב שמעון איז נישט גערעכט האט ער דערלייגן די געלט וואס ער האט געגעבן פאר ראובן.
דאס הייסט אז ער קויפט עס איין אז טאמער די הויז וועט למעשה נישט ווערן ווערט זיין וואן פוינט וואן. סאו לאמיר זאגן אזוי, שמעון זאגט פאר ראובן, דו געבסט מיר די גערענטי, ענטפערט ראובן, נאו פראבלעם, איך האב נישט קיין פראבלעם דיך צו געבן די גערענטי, באט איך דארף עפעס פאר דעם.

אז א מענטש קויפט די זכות פון קענען קויפן א הויז פאר א געוויסן פרייז, און ער האט די ברירה צו, האט נישט די ברירה, ס'איז דא א מעגליכקייט אז ער גייט פארדינען, ס'איז דא א מעגליכקייט אז ער גייט דערלייגן, און דערצווישן האט ראובן, דער וואס גאראנטירט אז שמעון וועט קענען קויפן די הויז, ער האט דערווייל זיכער פופציג טויזנט דאלער אין טאש, די שאלה איז נאר צו ס'גייט אים האבן געלוינט צו נישט.
יא, יעצט דאס איז אין סימפל איין מין אפשן וואס ווערט אנגערופן א קאל אפשן, אבער איך מיין אז מען דארף נאך מענטשענען איין זאך אז נישט זאל די עולם ווערן אינגאנצן צערודערט דערפון, האמיר אנגעהויבן עכט די שמועס מיט אז וואס קען ראובן טוהן, איך גיי געבן איין איידיע וואס ראובן קען טוהן נישט צו זיין אזא בהמה אז ער זאל קענען דערלייגן דא פֿיר הונדערט טויזנט דאלער אויף די געשעפט אויף א אפערטוניטי צו מאכן פֿופֿציק טויזנט דאלער, סאו איך וועל דיר ארויסזאגן איין סוד וואס איך האב דיר נישט פריער געזאגט אז ראובן האט יא געלט. ראובן האט א מיליאן דאלער אוועק געלייגט, און ראובן האט אפעטיט צו מאכן דא דעם פופציג טויזנט דאלער ווייל ער ווייסט אז דאס גייט קיינמאל נישט ארויף גיין אין וועליו צו העכער וואן פוינט וואן מיליאן, סאו ראובן וויל זיך פראטעקטן ער וויל זיך פראטעקטן אז ער זאל נישט קענען דערלייגן פֿיר הונדערט טויזנט דאלער, סך הכל דארף ער גיין און ער דארף קויפן די הויז, ער קויפט די הויז פאר א יאר, ער האלט עס פאר א יאר, ער איז גערעכט ס'בלייבט ווערט א מיליאן דאלער,

אין די סטאק מארקעט פארוואס דערלייגן באמת פֿינף און נײַנציק פראצענט מענטשן געלט וואס זיי מאכן א שלעכטע קאלקולעישן לגבי די וועליו פון א סטאק צי ס'וועט ארויפגיין אדער אראפגיין? כ'וועל דיר זאגן זייער סימפל, ווייל ווען איך האב א הויז וואס איז יעצט ווערט א מיליאן דאלער, זיי, במחילת כבודך איך בעט דיך איבער פאר דעם, זיי דו מיר נישט אזא גרויסע חכם און זאגן אז דו ווייסט אז ס'גייט ווערן ווערט א מיליאן פייוו

ס'איז דאך דא אזעלכע גרויסע חכמים ווי דיר, און וואס ווייסן אויך פון די סוד אז ס'גייט זיין ווערד, ס'קומט א שאפינג מאל מיט די גאנצע פשעטל, און זיי ווייסן שוין אויך אז אז אז ס'איז דא די זאך וואס ס'גייט אינקריסן די וועליו, און אויב זיי ווייסן דאס, מיינט עס צו זאגן אז ס'איז שוין ווערד וויפיל ס'דארף זיין ווערד. און און דו ביסט נישט אזא דזשיניעס דא צו אויספיגערן אז ס'גייט זיין ווערד סאך מער וואס קיינער ווייסט נישט. הער שמעון, ביסט נישט אזא דזשיניעס ווי דו מיינסט.
יא, ממילא ס'איז דא א מארקעט וועליו, וואס אויב ס'איז דא א מציאות אז ס'גייט זיכער ארויפפיקן די פרייז, ווייסט שוין די מארקעט פון עס, און אויב ס'איז נאך אלץ ווערט א מיליאן איז א סימן אז ס'איז גארנישט אזא זיכערע זאך ווי דו מיינסט, אייביג דא עקסעפשאנס, איך רעד יעצט אין דזשענערל, און ממילא, רוב מאל ס'גייט ראובן זיין גערעכט, ס'גייט נישט סתם אזוי ארויפשפרינגען א מיליאן וואן, מענטשן רעדן זיך איין, ווייסט ס'איז ארויפגעגאנגען די פראפערטי פרייזן אזוי שטארק ממילא גייט עס ארויפגיין נאך מער. רילעקס, ס'גייט נישט אזוי שנעל, ס'גייט נישט אזוי אזוי הויעך, ס'קען דויערן, ס'קען אנקומען, יא, באט די פראבלעם וואס שמעון האט דא איז אז די יאר גייט דורך סאך שנעלער ווי די מארקעט גייט ארויף, און דאס ארבעט פאר ראובן זייער שטארק. קיצור, די אונטערשטע שורה איז, חוץ דעם וואס אונז ווייסן מיר שוין וואס אפשענס מיינט.
קאל אפשענס.
קאל אפשענס.
ס'דא נאך אפשענס. לאמיר ענדיגן דא מיט קאל אפשענס. יא, מ'לויפט נישט אויס פון צייט, אבער אונז זעמיר אויך האט געוואר געווארן אז ראובן איז דווקא א קלוגע איד, און שמעון נישט אזא גרויסע חכם, איך אגב חיים איך בין צוקריגט מיט שמעון, איך ווער ראובן יעצט, יא, און המשך יבוא. יא, און דאס איז א מורא'דיגע יסוד וואס מ'דארף זיך ארייננעמען אין קאפ ווען דו ביסט אינוואלווד אין די סטאק מארקעט, אז ווי מער גאווה א מענטש האט, אלץ מער טשענסעס האט ער צו פארלירן געלט, און ווי מער ענווה א מענטש האט, אלץ גרינגער קען ער מאכן געלט. וואס איך מיין צו זאגן איז, גאווה מיינט צו זאגן, איך ווייס אלעס און איך האב עפעס אויסגעפיגערט וואס קיינער ווייסט נישט. אקעי, גיי זיי מצליח מיסטער שמעון. ענווה מיינט, ס'איז מעגליך, כ'ווייס נישט. כ'מיין אז איך ווייס וואס ס'גייט געשען,

אדער א אימעיל, די טעקסט איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, ASK עט CHAIMEKSTEIN דאט קאם. און א גרויסע שכוח חיים נאכאמאל פארן אוועק געבן פון דיין צייט און שעירן פון דיין נאלעדזש און עקספערטיז.
מיי פלעזשער, הצלחה.